ב' חלקים משיחת לג בעומר תשמ ה. און אז א איד וויל באמת איז רצון יראיו יעשה, בפרט נאך אויב דאס איז פארבונדן מיט שועתם ישמע ויושיעם, מיט א ענין פון שועתם, וואס דאס אויך איז כאמור פארבונדן מיט לישועתך קוינו כל היום, וואס שועתם איז פארבונדן מיט ישועה, וואס דאס איז דער ענין פון גאולה אמיתית והשלמה. און אויך אז ער זאגט אז ס'איז אים גוט אין גלות, ער האט פראגראמען, א צווייטער צווייטער טענה'ט ער האט א מעגליכקייט אויף לעבן אין תורה במנוחת הנפש ומנוחת הגוף, וואס דען דארפט ער משיח? ער וועט מבלבל זיין, אזוי איז ער אן עומד בראש און פירט אן מיט א גאנצע עדה, וכל הישר בעיניו יעשה ווי ביי אים קומט אויס, ס'וועט קומען צו גיין משיח וועט ער דארפן פרעגן ביי משיח'ן וואס ער זאל טון.

די שיעור פון היינט פון יום חמישי, אבער אין כללות זיינען דאס אלץ פרטים אין די סדרה וואס ווערט אנגערופן בשם אמור, טייטשט אפ גלייך רשי כקטן כגדול, ווארום פונקט ווי פירוש רשי פאר א בן חמש למקרא, אזוי האט מען זיך די הוראה פון רבותינו נשיאינו, און דאס אויך א הוראה און א לימוד פאר א גדול.

נאר משה האט געדארפט אזוי רעדן מיט די כהנים אז דאס זאל ווערן ואמרת, וואס דאס איז להזהיר קטנים להזהיר גדולים על הקטנים, און דאס זאגט מען אויך דער לשון להזהיר ווי דערמאנט פריער, אז די רש י איז דאך דא יינה של תורה, טאקע א לשון פון גמרא אבער רש י ברענגט עס אראפ אין יינה אין פירושו על התורה וואס דאס איז אויכעט יינה של תורה און דאס איז פארבונדן מיט המשכילים יזהירו כזהר הרקיע אז דורך דערויף וואס גדולים גדולים פירן זיך אזוי ווערט ביי זיי דער ענין פון להזהיר און דערנאך ווערט די שטורעם וואו שטייט עס אין נגלה ברענגט עס דער אלטער רבי אראפ אין הקדמה בספר התניא שלהם מאיר עיני שניהם הוי' וואס מאיר איז דער אפטייטש פון להזהיר, און ווי אזוי איז דאס עיני שניהם, זאגט די גמרא אין תמורה, אז דורך דערויף וואס א קטן באווארנט א גדול, ווערט דעמאלט מאיר עיני שניהם הוי', דער גדול אויכעט באקומט דורך דערויף די מאיר, זיין מאיר. און פון רעדן אין די אלע עניינים זאל צוקומען, צו אמור אל הכהנים און ואמרת אליהם.

כולם לקרוא כולם שפה ברורה לעבדו כולם שכם אחד, וואס דאס הייבט זיך אן גלייך ווען מען געקאבעט גלייך בביאת משיח צדקינו, וואס ילחם מלחמת הוי' וינצח ויבנה בית המקדש במקומו, ויקבץ נדחי ישראל, און וועט אזוי אויכעט אויפטון אין כל עמי הארץ ווי ער ברענגט דערנאך, אראפ אז ס'וועט זיין שפה אחת, און ברענגט דערנאך אינעם פרק שלאחרי זה אז ס'וועט זיין וישיגו דעת בוראם וועט עס ווערן דער עסק פון העולם כולו, וואס דאס איז אויכעט כולל כל האומות שבעולם, במהרה בימינו ממש בגאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקינו. וואס דאס וועט זיין בשעתא חדא וברגעא חדא, וועלן אויכעט זיין די אלע עניינים בשעתא חדא וברגעא חדא, ווארום בנוגע יבנה בית המקדש במקומו זאגט מען זיך אויף דערויף, אז וויבאלד אז זכו איז אט אט דעמאלט קומט גלייך אראפ דער בית המקדש מלמעלה און ירושלים שלמעלה וואס זיי זיינען מוכנים ועומדים ומוכנים, קען דאס קומען אינמיטן נאכט און אפילו ערב שבת, און אפילו בשבת וכו' כמבואר באחרונים ובפוסקים וכו', און ס'וועט זיין די גאולה האמיתית והשלמה אין אן אופן פון ואתם תלוקטו לאחד אחד, פונקט אזוי ווי מ'האט מקבץ געווען לאחד אחד דער רמב"ם בספרו כל הלכות שבתורה לאחד אחד און געמאכט דערפון איין און איינציקן ספר מתחילתו ועד סופו, און ס'ווערט א ספר יד החזקה לעיני כל ישראל, און מ'טוט עס מתוך שמחה וטוב לבב, אלס הכנה בזה, און הכנה אין אן אופן קצרה וברורה, און ברענגט גלייך אראפ די גאולה האמיתית והשלימה, און מ'גייט אין בית המקדש און מ'זעט דארטן כהנים בעבודתם, אין אן אופן ווי דערציילט אין די סדרה פון שבוע זה. פון פרשה נערה לקנין וארא נעשה בארין עמהם במהרה בימינו בשמחה ובטוב לב וואויל לחיים.